מ'האט געשטעלט דארט איינעם, און ער האט געזאגט פאר יעדן, סארי די מאשין איז צובראכן, איך נעם די געלט היינט. אויב יענער האט געהאט א פאליס יוניפארם, האט מען אים זייער גערן געגעבן, אבער ווען ער איז געווען אנגעטון סיוויל, האבן אים מענטשן נישט געטראסט, מענטשן האבן זיך געטרייט ארויסצודרייען. א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס, אונז זעמער צוריק מיטן היינטיגן קאמפעס פאדקעסט צו שערן טיפס פון נעוויגעישן פאר יעדע סיטשועישן. פאר אונז שפרינג מיר אריין אינעם היינטיגן טאפיק, קודם א קורצע אנאונסמענט וועגן די נעוויגעישן סעמינאר דינסטאג וישלח אם ירצה ה'. אונז האלט מיר ווייניגער ווי א חודש צום צווייטן נעוויגעישן סעמינאר פאר ראשי המוסדות און פאנדרעיזערס וואס וועט היי יאר פארקומען אינעם ראלי האטעל אין סאוט פאלסבורג אם ירצה ה' דינסטאג וישלח דעסעמבער איין למספרם. לויט די רעספאנסעס פון מוסדות און ארגאניזעישאנס האבן שוין אויסגעפילט די קוועשענעיר, גייט היי יאר זיין א ריזיגע אטענדענס ביים סעמינאר אם ירצה ה'. ס'איז אבער וויכטיג צו געדענקען אז ס'וועט מעגליך מוזן געהאלטן ווערן צו א לימיט וועגן קאוויד ניינטין רעסטריקשאנס. אונז מאכן מיר זיכער אז די אדזשענדע היי יאר זאל זיין גאר סאליד און פאוערפול נאך מער ווי געווענדליך, אלע קאמענטס און נאוטס פון נאכן פאריגן סעמינאר ווערן יעצט גענומען אין באטראכט און אויסגעארבעט. יעצט איז די צייט. אויב דו ווילסט נישט אוועקגיין פונעם סעמינאר און זאגן wow ס'איז געווען ביוטיפול, הערליכע גוטע טאפיקס, אבער ממש א שאד אז די איין זאך וואס איך האב גע'חלש'ט צו הערן האט מען נישט גערעדט.

וויאזוי צו איבערצייגן א מענטש צו ענטפערן יא, און צו העלפן יענעם טון עפעס וואס דו ווילסט אז ער זאל טון. זיין מהלך העלפט מורא'דיג ארויס פאנדרעיזערס, סעילס פיפל, און באמת יעדן וואס איז דירעקט אדער אומדירעקט אין סעילס. דריי פון די זעקס טולס האבן מיר אונז שוין אנגערירט במשך פון די לעצטע יאר, אויב ביסט אינטערעסירט קענסטו צוריקגיין און עס הערן, אין פאדקעסט נאמבער טווענטי וואן האמיר אויסגעשמועסט, סקערסיטי, ס'איז נישט גענוג צו זאגן ווי גוט די זאך וואס דו פארקויפסט איז, דארפסט אויך ארויסברענגען וואס ער גייט דערלייגן און פארלירן אויב ער קויפט עס נישט. אויב לערנסטו די טול גוט, וועסטו זייער שטארק קענען איינקעשן אין סעילס און אין פאנדרעיזינג. אין פאדקעסט נאמבער טווענטי טרי האמער גערעדט וועגן סאושעל פרוף. יעדער טוט אזוי ווייל יעדער טוט אזוי. אויב פארשטייסטו וויאזוי סאושעל פרוף ארבעט ביי מענטשן, קענסטו עס אויך זייער גוט איינקעשן אין סעילס און אין פאנדרעיזינג. אין פאדקעסט נאמבער טווענטי סעווען, געט אים אינוועסטעד. וואס דאקטער טשאלדיני רופט קאנסיסטענסי. אויב א מענטש האט שוין געטון א סערטען מאוו אדער געגעבן א קליין געלט פאר א געוויסע זאך, וועט ער נישט וועלן צוריק וואקן, נעטשורלי וועט ער וועלן גיין ווייטער און עס ענדיגן. איז היינט גיי מיר דיסקאסן נאך א טול, און דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט, אוטאריטי. ס'איז א נעטשורעל זאך ביים מענטש צו פאלאוען אן עקספערט. ווען מ'באטראכט דיר ווי איינער וואס האט אוטאריטי, העט מען ענדערש און מער עקסעפטן וואס דו זאגסט. א סטאדי האט געוויזן אז פיזיקעל טערעפי סענטערס וואס האבן אויפגעהאנגען אויף די וואנט אסאך מעדיקעל דיפלאמעס האבן זייערע קלייענטס גרינגער עקסעפטעט די טערעפי וואס מען האט זיי פארגעשריבן און זיי האבן געפאלגט וואס מען האט זיי געהייסן טוהן. די וואס האבן נישט געלייגט קיין מעדיקעל דיפלאמעס אויף די וואנט האבן געהאט א שוואכערע סוקסעס רעיט. א אנדערע סטאדי האט באטראכט מענטשן ביי א צובראכענע פארקינג מיטער ווי מען דארף אריינלייגן טשעינדזש צו קענען פארקן די קאר. מען האט געשטעלט דארט איינעם און ער האט געזאגט פאר יעדן סארי די מאשין איז צובראכן איך נעם די געלט היינט. אויב יענער האט געהאט א פאליס יוניפארם האט מען אים זייער גערן געגעבן, אבער ווען ער איז געווען אנגעטון סיוויל האבן אים מענטשן נישט געטראסט, מענטשן האבן זיך געטרייט ארויסצודרייען. ס'איז באמת א סימפל קאנצעפט, אבער דא קומט די חידוש. זייער אסאך מאל ווען א מענטש גייט אריין אין א נייע פראדזשעקט, ער דארף אינוועסטן אין א נייע זאך, איז ער אנגעצויגן. ס'קען זיין אז ס'ציט אים, אבער ער איז נערוועז. אפשר ווייסט יענער נישט וואס ער רעדט? אפשר לוינט זיך נישט די אינוועסטמענט? ווער זאגט אז איך קען אים טראסטן? אבער אויב יענער איז אן עקספערט, ער האט די אוטאריטי צו רעדן איבער די סאבדזשעקט, דעמאלטס וועסטו אסאך שנעלער אקסעפטן וואס ער האט צו זאגן. סאו וויאזוי באקומט מען אוטאריטי? דאס קען זיין א שטיקל טשעלענדזש. ווייל אויב דו ביסט א סעילסמאן אדער א פאנדרעיזער איז זייער שווער ארומצוגיין דערציילן פאר יעדן וואסערע עקספערט דו ביסט אין דיין ליין. איז קודם כל, דו קענסט זעהן אז א צווייטער זאל עס זאגן. לאמיר נעמען אן עקזעמפל. גייסט אין בית מדרש, דו הערסט א שמועס אין קאווע שטיבל וועגן א נייע ריעל עסטעיט דיעל. פרעגסט איינעם האלטס ס'לוינט זיך דארט צו אינוועסטן? און יענער לייגט דיר אראפ בטוב טעם ודעת וואסערע גוטע דיעל ס'איז. טשענסעס אר אז דו גייסט נישט ווערן אימפרעסט. האט ער געזאגט, מי שמך לאיש ווער זאגט אז יענער ווייסט וואס ער רעדט? ס'פעלט אים אוטאריטי. ווער האט אים אוטערייזט צו רעדן איבער די סאבדזשעקט? אבער טאמער טרעפסטו א טאג דערויף אן אנדערע חבר און דו פארציילסט אים, שלומי האט מיר נעכטן געזאגט וועגן דעם ריעל עסטעיט דיעל, ער טענה'ט אז ס'מורא'דיג. און דיין חבר זאגט, טאקע אזוי האט ער געזאגט? אה, ער ווייסט וואס ער רעדט. אסאך מענטשן האבן שוין מצליח געווען מיט אים, ער איז אן עקספערט אין די פיעלד, פלוצלינג איז די מענטש געווארן אן אטאריטי פיגור צו רעדן איבער די סאבדזשעקט, און יעצט וועסטו אסאך שנעלער אקסעפטן זיין מיינונג און טאקע עקטן בעיסד אויף זיין אפיניאן. נאך אן עקזעמפל, דו האסט אן אפוינטמענט מיט איינעם, אין סעילס אדער אין פאנדרעיזינג, יענער הערט דיך אויס, ס'ציט אים, אבער פאר סאם ריזן מאכט ער נישט קיין מאוו, אויב ס'מעגליך שיק אונטער א חבר זיינער וואס זאל אים זאגן דו ביסט געזיצן נעכטן מיט יענעם, אוי איך ווער מורא'דיג נספעל וואס זיי טוען, זייער סערווער, זייער פראדוקט, זייער זכות. וואטעווער איט איז, ס'איז נישט סתם נאך א צוועק, ס'איז נישט סתם נאך א סעיל, די וועג וויאזוי זיי דעליווערן איז געוואלדיג, ס'איז סאליד סטאף, פלוצלינג ווערסטו אן אוטאריטי צו רעדן איבער די סאבדזשעקט, צו הערן נאך עקזעמפלס איבער די סאבדזשעקט גיי צו פאדקעסט נאמבער דרײַצן ווי אונז רעדן מיר פון א סימילער סאבדזשעקט, סעלף מארקעטינג, און אדרבה אויב דו האסט אייגענע איידיעס וויאזוי צו אימפלעמענטן די אוטאריטי איידיע, שעיר עס אינעם קאמענט סעקשאן. קענסט קיינמאל נישט וויסן וויאזוי א צווייטער וועט אנהאבן און נוצן דיין עקזעמפל. אבער לאמיר עס נעמען א סטעפ ווייטער, באמת פאר אוטאריטי פורפעסעס פעלט ניטאמאל אויס אז איינער זאל זאגן אז דו ביסט גוט. ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי אויפצוהייבן דיין אוטאריטי, און איינע פון די וועגן איז, זיך צו עסאוסיעיטן מיט רעספעקטפול פיגורס. דאס זעהט מען אלעמאל אויף וועבסייטס, גייטסטו ארויף אויף א סייט זעהסטו דארט לאוגאוס פון פראמינענט קאמפאניס, געהערט. פון גוגל, פון מייקראסאפט, ווייל זיי האבן געהאט עפעס א קאנעקשאן מיט זיי, בדרך לא דרך, מאכן זיי זיכער שוין צו אסאוסיעטן מיט זיי, ווען א וויזיטאר קומט ארויף אויפן סייט און ער זעהט לאוגאוס פון אזעלכע גרויסע קאמפעניס זאגט ער, אויב די גרויסע דזשייענטס אסאוסיעטן מיט די קאמפעני, מסתמא ווייסן זיי וואס זיי רעדן. די אלע מעדיקל דיפלאומעס וואס הענגן אויפן וואנט ביים דאקטאר, לערנט קיינער נישט דורך, ניטעמאל ווייסט מען וויאזוי עס צו ליינען, אבער ס'גיבט א מעסעדזש, דער איז אן עקספערט. זעהסט דאך די אלע מעדיקל אינסטיטושענס זענען אין טאטש מיט אים, די וועלט פארציילט טאקע אזוי, ס'איז געווען א רעסטעראנט מיט א הכשר פון א חשובע רב, און דער רב האט געכאפט דעם בעל הבית ביי די מעשה מיט טרייפענע פלייש נעבעך, ער האט אים אפיר גענומען און געזאגט דו ביסט מאכל נבילות וטריפות, דער רב איז קלאר אז ס'איז טרייפע פלייש האט דער בעל הבית געפרעגט, הונדערט פראצענט, כ'האב געזעהן מיט די אייגענע אויגן, קיין שום ספק, אויב אזוי זאגט דער בעל הבית, זאל דער רב עס מיר געבן בכתב, אפגעשריבן געהעריג. דער רב האט טאקע אפגעשריבן א לאנגן בריוו אז בעיני ראיתי ווי דער איד איז לא עלינו מכשיל אידן מיט נבילות וטריפות. דער בעל הבית איז געגאנגען און גענומען דעם צעטל און האט עס אויפגעהאנגען אויף די וואנט. מענטשן זענען אריינגעקומען אין רעסטוראנט, זיי האבן געקוקט אויף די וואנט, זיי האבן געזען דעם צעטל מיט די לעטערהעד פונעם רב און זענען געווארן רואיג. אה! ס'האט א הכשר פונעם רב. וואס ס'שטייט אינעם בריוו, אה, ווער האט צייט צו ליינען? אונז האפט מיר פארשטייט זיך אז די מעשה איז נישט געשען, אבער די פוינט איז קלאר. די מענטשן האבן בעיסיקלי אסאוסיעטעד דעם רב מיט דעם רעסטעראנט. די דיטעילס פונקטליך וואסערע משא ומתן מיט דעם רעסטעראנט איז, דאס איז שוין נישט רעלעווענט. אסאוסיעט מיט רעספעקטפול פיגורס. אסאך מאל האסטו באמת גוטע קאסטומערס, גרויסע קנאקערס ווי מ'זאגט, אבער דו מיינסט אז יעדער ווייסט דערפון, ס'פאלט דיר נישט איין אז דו דארפסט רעדן דערפון. אבער די פאקט איז אז ווען דו עפראוטשט א נייע קלייענט, ווען דו פרעזענטסט א פרעזענטעישן פאר א פאטענשל קאסטומער, דארפסטו אויפבויען אויטאריטי. מאך זיכער אים צו מענטשענען אז יענע גרויסע קאמפאני נוצט ענק. אויב דו ווילסט עס מאכן קלוגער, ווארף אריין, ביי די וועי, צוויי חדשים צוריק ווען אונז האמיר געענדיגט די גרויסע פראדזשעקט ביי יענעם און יענעם קאסטומער, האט ער אונז געזאגט א שטארקע פוינט. וואס יענער האט געזאגט איז שוין נישט אינטערעסאנט, אבער דיין נייע קאסטומער גייט יעצט ארויסגיין מיט די אימפרעשן, אה, טאקע? דו האסט געמאכט פאר יענעם? נייס! די קאנצעפט פון אוטאריטי איז איינע פון זעקס פאוערפול טולס אוו פערסועיזשאן וואס אונז גיימיר אי"ה טיטשן ביים גרויסן נעוויגעישאן סעמינאר פאר פאנדרעיזערס. אונז גיימיר אי"ה האבן א סעגמענט וואס אונז רופט מיר די PPP אין פאנדרעיזינג, די פאוערפול פערסועיזשאן פרעזענטעישאן. דארט האפט מיר אם ירצה השם צו קענען אריינגיין אין דיטעיל און צולייגן יעדע טול עקסטער אויף קליין געלט מער באריכות מיט לעבעדיגע עקזעמפלס און טאקע ארויסנעמען דערפון זאכליכע טולס ספעשעלייזד פאר יעדן פאנדרעיזער הלכה למעשה. יישר כח פארן מיטהאלטן, פארן שערן מיט דיינע חברים, און פארן זיין א פארט פון די קאמפעס קאמיוניטי. דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס. צום ווידערזעהן אינעם קומענדיגן קאמפעס פאדקעסט אם ירצה השם.